לעילוי נשמת ר' טוביה ב ר חיים יהושע עליו השלום לקראת יום היארצייט שלו י ב מרחשוון.
משיחת אור לכ' ט' אלול תשכ ב. וואס דערפאר אויכעט ס'איז דא אין די גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה וואס דאס זאגט דאך די גמרא און די רמב ם ברענגט עס אראפ לפסק הלכה, איז דא אין תיקוני זהר ווערט אויך געבראכט דער ענין אז אמר רבי שמעון אז אט דער וואס איז מקבל אורחים ברעו שלים מיט א רצון שלם איז דאס ניט גדולה נאר וואדען דאס איז אזוי ווי לקבל אפי שכינתא וואס לכאורה איז דאך דאס א סתירה צו דער גמרא. וואס די גמרא זאגט דאך אז ניט דאס איז בשווה נאר הכנסת אורחים איז גדולה, מה שאין כן אין תיקוני זהר זאגט ער אז ס'מער ניט בשווה צו לקבל אפי שכינתא. וואס נאך מער פלא איז, די גמרא ברענגט דאך אויף דערויף א ראיה מוכחת מן הכתוב, וואס דערפון איז פארשטאנדיק וואס דער רמב ם ברענגט אויך אראפ, בשעת ער ברענגט די הלכה ברענגט ער אויך אראפ די ראיה אויף דער הלכה, וואס לכאורה איז דאס זעלטן אז דער רמב ם זאל ברענגען די הלכה צוזאמען מיטן פסוק, סיידן אין דערויף גופא איז עפעס דא א לימוד און אין דער הלכה אז הכנסת אורחים איז יותר מקבלת פני השכינה, זאגט ער שנאמר והנה שלשה אנשים, וגומר. וואס דאס איז דאך א ראיה מוכחת מן הכתוב אז כאטש אפילו ס'איז געווען וירא הוויה אליו צו אברהם אבינו, איז בשעת ס'איז געווען די שלשה אנשים ניצבים עליו איז וירא ויצא לקראתם, איז דאך א מעשה רב און א הלכה מוכחת אז ניט נאר דאס איז בשווה נאר אויך אז דאס איז גדולה. איז דאך ניט פארשטאנדיק אז דאס וואס מען זאגט אין תיקוני זהר אז דאס איז מער ניט ווי בשווה וואס כאמור אף על פי וואס מען געפינט דאך כמה ענינים אז ס'איז דא שנויים במחלוקת אפילו אין נגלה דתורה על אחת כמה וכמה אז ס'איז ניט שווער צו זאגן אז ס'איז דא א ענין וואס איז שנוי במחלוקת צווישן א דעה אין נגלה דתורה און אין פנימיות התורה, וויבאלד אבער אז דאס איז פארבונדן מיט א פסוק מפורש און מיט א מעשה בפועל, איז דאך לכאורה ניטא קיין ארט מלכתחילה אויף צו זאגן אז דאס איז בשווה, וואס כאמור מ'קען מפרש זיין אז דערפאר ברענגט אראפ דעם רמב"ם אויך דעם פסוק, צו באווייזן אז דאס איז נישט דער ענין בשווה, נאר דאס איז א הכרח, מען קען נישט זאגן אז דאס איז א פלוגתא צווישן בבלי און זהר, וואס דעמאלט איז דאך אויכעט הלכה כבבלי, נאר דא איז דאס נאך מערער אז דאס איז נאך א פסוק מפורש בזה. אבער על פי זה איז דאך נישט מובן אז דאס וואס אין זהר זאגט ער אז ס'מער נישט ווי בשווה. איז כאמור לעיל אין א נקודה און אין א קיצור איז אין זהר איז דער בעל המימרא איז דאס ר' שמעון וואס ר' שמעון סתם און ר' שמעון פון זהר על אחת כמה וכמה איז דאס ר' שמעון בן יוחאי וואס אויף אים זאגט מען דאך אז ביי אים איז געווען דער ענין פון תורתו אומנותו.

וואס אמת טאקע אז על פי דין וויבאלד אז דאס איז געווען א סכנת נפשות איז געווען כמה ענינים וואס מצד פיקוח נפש איז ער אין דערויף ניט מחויב אבער דאס גופא איז אויך א שאלה ווי קומט עס אז מ'זאל ר' שמעון בן יוחאי שטעלן אין אזא מין מעמד ומצב אז ער זאל זיין אן אנוס ניט קענען מקיים זיין כמה מצוות וואס מ'האט זיי נישט געקאנט מקיים זיין במערה, און ער פארענטפערט אז אין עבודת צדיקים איז דא אזוינע צדיקים וואס זייער עניינם איז עבודה ברוחניות, דאס הייסט אז תורה אחת לכולנו זענען אלע מחויב אין קיום המצוות כפשוטו והמעשה הוא העיקר, אבער אין דער מעשה גופא איז דאך ניט מער ניט די כוונה.

דא רבי שמעון בן יוחאי אז ווי ער איז געווען א נשמה בגוף דא למטה איז ביי אים געווען דער פני השכינה בגלוי ממש וואס דערפאר האט מען אויף אים געזאגט דא אז מאן פני האדון הוויה דא רבי שמעון בן יוחאי לאידך גיסא אין דעם ענין פון הכנסת אורחים. האט רבי שמעון בר יוחאי ניט געמוזט אנקומען דווקא צו דעם ענין פון הכנסת אורחים בגשמיות ממש, והא ראיה אז בשעת ער איז געווען סגור אין די י ג שנה במערה האט ניט געווען אט א די מעגליכקייט, און אף על פי כן ווי ער זאגט אין ליקוטי תורה איז די המשכות זיינען געווען וואס מצד דערויף איז אין די ביידע

אז ס'איז מער ניט ווי בשווה דערפאר וואס ס'קאן זיין ביי יעדערן אט דער ענין פון קבלת פני השכינה ווי דאס איז ביי רבי שמעון בן יוחאי, און אז מ'זאל אנקומען און מ'זאל קאנען דערגרייכן צו הכנסת אורחים אין אן אופן אפילו אן די גשמיות שבדבר, וואס דעמאלט איז דאך אפילו אז ס'איז דא דער ענין הגשמיות שבדבר אויכעט איז דאך דאס ניט אויף אזויפיל נוגע.

וויבאלד אז ביי אים איז ניט דער מעשה עיקר איז אפילו בשעת ס'איז דא די מעשה וועגט עס ניט אריבער אויף קבלת פני השכינה על אחת כמה וכמה ווי דאס איז קבלת פני השכינה ביי רבי שמעון בן יוחאי וואס לולא קבלת פני השכינה איז ער אויך געווען אין א מעמד ומצב פון פני האדון הוי' וואס דערפאר איז אבער אז ס'קומט אראפ א דין דא למטה וואס התורה על הרוב תדבר, און ווי חכמים על הרוב קוקן אויף אידן, צו וואס אידן קענען דערגרייכן על פי הרוב איז דאך תורתן אומנתן איז דאך מער ניט ווי ר' שמעון ר' שמעון בר יוחאי וחבריו, איז דערפאר קומט דא אראפ דער דין אין אן אופן. אז ניט נאר ס'איז בשווה, נאר דאס איז נאך גרעסער פון קבלת פני השכינה. ובשני האופנים דערפאר וואס ביי זיי איז קבלת פני השכינה ניט אין דעם אופן נעלה ווי דאס איז ביי רבי שמעון בן יוחאי, און הכנסת אורחים מוז מען אנקומען צו דעם ענין גשמי שבדבר. וואס דערפון איז אויכעט פארשטאנדיק אז וויבאלד אז אברהם וואס מידתו איז דאך געווען מידת החסד, ביז וואנעט אין אן אופן וואס ער האט געזאגט לו ישמעאל יחי לפניך אפילו אהינצו דערגרייכט דער מידת החסד, איז דאך על אחת כמה וכמה אז ער האט צו טון מיט אידן וואס זיי זיינען אין די דרגה די נידעריגסטע דרגה ניט אין די דרגה פון ר' שמעון בן יוחאי. וואס דערפאר איז ער אז בשעת אברהם האט געדארפט מאכן ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו און גיין אין דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט, איז אין וואס פאר אן אופן איז זיין צדקה און זיין הכנסת אורחים איז דאס צוגעפאסט צו על הרוב תדבר, וואס דערפאר האט ער דורכגעטראטן די וועג אז זאל זיין אין אן אופן פון גדולה הכנסת אורחים.